בעז ה יתברך, מסכת פסחים, דף ל ט. מיר הייבן אן דף ל ט עמוד א' אויבן די משנה, די משנה גייט דא דן זיין וואסערע סארט ירקות איז כשר צו נוצן אויף מרור, זאגט די משנה ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, דאס זענען די ירקות א מענטש איז יוצא די חיוב פון מרור וואס מען עסט פסח ביינאכט, רעכנט אויס די משנה, בחזרת, בתמכא, בחרחבינא, בעולשין, ובמרור, דאס איז אלע מינים וואס די גמרא וועט מפרש זיין יעדע מין וואס דאס מיינט, וואס מיט דעם איז מען יוצא די חיוב פון מרור, זאגט די משנה, יוצאין בהן, בין לחין, בין יבשין, סיי טאמער ס'איז פייכט און סיי טאמער ס'איז אויסגעטריקנט איז מען אויך יוצא, אבל לא כבושין ולא שלוקין ולא מבושלין, אבער מען איז נישט יוצא טאמער דער מרור איז כבוש, וואס טייטש איינגעווייקט אין עסיג, אדער שלוקין, ס'איז שטארק אויפגעקאכט עד כדי כך אז ס'האט זיך צעלאזט. אדער אפילו מבושלין ס'איז אביסל אויפגעקאכט איז מען שוין אויך נישט יוצא די חיוב פון מרור, פארוואס ווייל ווען מען קאכט עס אדער מען ווייקט עס גייט ארויס די ביטערקייט פון דעם די טעם פון דעם און ממילא איז מען נישט יוצא ביי אזא אופן, זאגט די משנה ווייטער, ומצטרפין לכזית טייטש די אלע מינים וואס מען האט דא אויסגערעכנט חזרת תמכא חרחבינא עולשין און מרור איז טאמער מען האט גענוצט אביסל פון יעדע מין און צוזאמען זיך מצטרף אויף א כזית איז מען אויך יוצא, ויוצאין בקלח שלהן, ס'טייטשט פונקט ווי מען איז יוצא מיט די בלעטלעך איז מען אויך יוצא מיט די קלח, קלח דאס איז די מיטלסטע חלק וואס פון דעם וואקסט ארויס די בלעטלעך, ובדמאי, און די זעלבע זאך מ'איז יוצא מיט דמאי, מ'האט שוין געזען אין די פריערדיגע סוגיא וואס איז טאקע פשט אז מ'איז יוצא מיט דמאי, און די זעלבע זאך ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו, ומעשר שני והקדש שנפדו, אז סיי מעשר ראשון וואס מ'האט אראפגענומען די תרומה, און ווייטער מ'האט געזען אין די פריערדיגע סוגיא וואס איז פשט פון דעם אז ס'רעדט זיך דא פון תרומה גדולה, און די זעלבע זאך מעשר שני והקדש שנפדו, האמער אויך געזען וואס איז די חידוש דא אז ס'איז נפדה געווארן, איז פארשטייט זיך מ'איז יוצא האט מען שוין געזעהן די פריערדיגע סוגיא וואס איז די חידוש פון די משנה זאגט די הייליגע גמרא חזרת דאס איז די ערשטע מין וואס די משנה האט אויסגערעכנט די גמרא זאגט וואס איז דאס דאס איז חסה חסה דאס איז פשטות די זעלבע חסה וואס מ'נוצט היינט לעטוס ראמעין לעטוס וואס דאס איז חזרת ווייטער די צווייטע זאך וואס מ'האט געזעהן אין די משנה עולשין זאגט די גמרא די עולשין איז הינדבי הינדבי דאס איז וואס ווערט גערופן אויף לשון קודש, אויף עברית רופט מען עס אויך עולשין, אויף ענגליש ווערט עס גערופן ענדייוו זאגן רוב מפרשים. ווייטער די דריטע מין וואס מען האט געזען אין די משנה תמכא, אמר רבה בר בר חנה, תמכתא שמה, ס'הייסט טאקע תמכתא, וואס די מפרשים נעמען אן אז דאס איז וואס אונז רופן אין היינטיגע צייטן חזרת, כריין, דאס איז תמכתא. חרחבינא, וואס איז דאס חרחבינא? אמר רבי שמעון בן לקיש, אצוותא דדיקלא, ס'איז אזא מין סיב א מין געוויקס וואס וואקסט ארום א דקל בוים, וואס דאס איז אויך פון די מינים וואס די משנה רעכנט אויס כשר אויף מרור, ווייטער די לעצטע מין וואס מען האט געזען אין די משנה ובמרור, מרור, דאס איז מרירתא, מרירתא איז אויך עפעס א מין ירק, ס'דא געוויסע ראשונים וואס זאגן אז דאס מיינט נישט א געוויסע מין ירק נאר יעדע זאך וואס איז ביטער גייט אריין אין די מרירתא, אבער רשי נעמט אן אז דאס איז א געוויסע מין ירק וואס דאס ווערט גערופן מרירתא, וואס דאס איז אויך כשר אויף מרור. זאגט די גמרא, די גמרא ברענגט א ברייתא תני בר קפרא, אלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, בעולשין, ובתמכא, ובחרחלין, חרחלין, דאס האט מען נישט געזען אין די משנה, אבער רש"י זאגט ער ווייסט נישט וואס דאס איז, און די זעלבע זאך זאגט די ברייתא, בחרחבינין ובחזרין, חרחבינין האבן מיר אויך געזען אין די משנה, דאס איז דאס וואס וואקסט ארום די דקל בוים, און חזרין דאס איז די חזרת, די חסה וואס מען האט געזען אין די משנה, זאגט די ברייתא איז מען אויך יוצא מרור. רבי יהודה אומר, רבי יהודה לייגט צו, זאגט ער אף, עולשי שדה ועולשי גינה וחזרת עולשין האט מען געזען דאס די ענדייווס לייגט רבי יהודה צו סיי עולשי שדה וואס דאס וואקסט אויפן פעלד ס'וואקסט אינדרויסן עולשי גינה איז וואס א מענטש פלאנצט איין ביי זיך אין גארטן ביידע זענען כשר און די זעלבע זאך חזרת פרעגט אבער די גמרא עולשי שדה וואס טייטש די עולשין וואס וואקסן אינדרויסן אויפן פעלד נישט ביי א מענטש אין פעלד נאר ס'וואקסט אין די ווילד א ווילדע עולשין דאס טאקע האט מען נישט געזען נישט אין די משנה נישט אין די ברייתא ממילא דאס טאקע איז רבי יהודה מחדש אבער עולשי גינה וחזרת הא תנא לה רישא, מ'האט דאך עס געזען סיי אין די רישא פון די ברייתא, און סיי ביי אונזער משנה, האט מען געזען אז עולשין און חזרת איז א מין מרור, און וואס לייגט רבי יהודה דא צו? ענטפערט די גמרא הכי קאמר, רבי יהודה מיינט אזוי צו זאגן, אף עולשי שדה, וואס טייטש די עולשי שדה די ווילדע עולשין, האט א דין כעולשי גינה וחזרת,

איז רשי זאגט נישט וואס איז פשט נאר רשי זאגט אז ס'דא דא א צונאמען וואס טייטש אפילו אז די חזרת האט א צונאמען חזרת יולין חזרת גלין איז עס אויך כשר אלס חזרת וואס טייטש ס'איז כשר אויף מרור ר' אילעא אומר משום ר' לעזער זאגט די ברייתא ווייטער ר' אילעא זאגט נאך בשם ר' לעזער אף ערקבלין אז ערקבלין איז אויך עפעס א מין זאך וואס וואקסט ארום א דקל בוים איז אויך כשר אויף מרור זאגט אבער רבי אילעא, וחזרתי על כל תלמידיו וביקשתי לי חבר, כ'האב געזוכט צווישן אלע תלמידים פון מיין רעבן רבי לעזער איינער וואס זאל אויך האבן געדענקט אז רבי לעזער האט געזאגט אז ערקבלין איז כשר, ולא מצאתי איך האב נישט געטראפן נאך איינער זאל געדענקען אזא זאך, וכשבאתי לפני רבי לעזער בן יעקב, ווען איך בין געקומען אבער צו רבי לעזער בן יעקב הודה לדברי, האט ער מודה געווען צו מיר אז רבי לעזער האט טאקע געזאגט אז ערקבלין זענען כשר, זאגט די ברייתא ווייטער, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, כל שיש לו שרף. יעדע מין ירק וואס האט א שרף, שרף דאס איז א פייכטע זאך וואס קומט ארויס ווען מען קוועטשט אויס די ירק איז רש"י זאגט עס קוקט אויס ווי מילך ווען מען קוועטשט עס אויס, איז יעדע ירק וואס האט דאס איז כשר אויף מרור, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כל שפניו מכסיפין, יעדע סארט ירק וואס איז פניו מכסיפין איז טייטש וואס איז נישט שטארק גרין נאר א לייכטע גרין איז כשר אויף מרור, אחרים אומרים, אחרים זאגן, כל ירק מר יש לו שרף ופניו מכסיפין, ס'טייטש יעדע ביטערע ירק האט די צוויי תכונות, מען דארף האבן ביידע, סיי זאל זיין נישט קיין טונקעלע גרין, און סיי זאל האבן א שרף, נאר אחרים זאגן יעדע ביטערע ירק האט טאקע די צוויי סימנים, אז דו ווילסט וויסן וואס איז כשר אויף מרור, וואס איז דאס א ביטערע ירק זוך די צוויי סימנים, זאגט די גמרא טאקע אמר ר' יוחנן, מדברי כולן, ס'טייטש פון אלע תנאים וואס מ'האט פריערט געזען, די תנא פון אונזער משנה און אלע אנדערע ברייתות מ'האט געזען נאכדעם, וואס האבן אויסגערעכנט כל מיני זאכן כל מיני ירקות זענען כשר אויף מרור, זאגט רבי יוחנן פון די אלע ירקות קען מען זעהן, נלמד ירק מר יש לו שרף ופניו מכסיפין, די אלע מינים איז סיי זענען גרין, א לייכטע גרין, און סיי זיי האבן שרף, און ממילא זאגט רבי יוחנן זעהן מיר טאקע אז דאס איז די צוויי סימנים, אמר רב הונא זאגט רב הונא הלכה כאחרים, אז די הלכה איז טאקע ווי אחרים. זאגט די גמרא, רבינא אשכחיה לרב אחא בריה דרבא דהוה מהדר אמרירתא, רבינא האט געזען אז רב אחא בריה דרבא זוכט דעם מין וואס ווערט גערופן מרירתא, וואס דאס איז גאר ביטער, אמר ליה, האט ער אים געזאגט, מאי דעתיך, וואס עפעס זוכסטו פונקט דעם מרירתא, דמרירין טפי ווייל ס'איז גאר ביטער? והא חזרת תנן, ס'טייטש ביי אונזער משנה די ערשטע זאך וואס די משנה רעכנט אויס דאס איז חזרת דאס איז די חסא, וואס איז משמע אז דאס איז די מצוה מן המובחר צו נוצן דעם מין, ותנא דבי שמואל חזרת, און די זעלבע זאך אין די ברייתא פון שמואל האט מען אויך געזען אז ס'ווערט אויסגערעכנט די ערשטע מין ווערט דארט אויסגערעכנט חזרת און די זעלבע זאך ואמר רבי אושעיא מצוה בחזרת אז א מצוה מן המובחר איז צו נוצן חזרת דאס איז חסא ואמר רבא און רבא זאגט טאקע מאי חזרת וואס איז חזרת דאס איז חסא און מאי חסא פארוואס טאקע ווערט עס גערופן חסא איז ווייל דחס רחמנא עילוון די אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף אידן און האט אונז ארויסגענומען פון מצרים, דערפאר רופט מען דעם מרור וואס מען נוצט ביים סדר נאכט רופט מען דאס טאקע חסא, אלס דחס ווייל דער אייבערשטער האט חס געווען אויף אונז ער האט רחמנות געהאט אויף אונז, ואמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, למה נמשלו מצרים כמרור, פארוואס טאקע די מצרים נמשל צו די חסא, לומר לך מה מרור זה שתחילתו רך וסופו קשה, אזוי ווי די חסא איז קודם ווייך שפעטער אז מען שניידט עס נישט אפ ווערט עס הארט, אף מצרים תחילתן רכה וסופן קשה, זעלבע זאך די מצרים איז אויך געווען אזוי, קודם האבן זיי באצאלט די אידן, שפעטער האבן זיי מעביד געווען די אידן, זיי האבן זיי געמאכט עבדים, אקאפנים זעהן מיר די אלע מעלות וואס חסא האט, און וואס עפעס זוכסטו די מרירתא ווייל ס'איז אזוי ביטער, ס'איז נישט קיין מעלה אז ס'איז אזוי ביטער, די עיקר מעלה איז צו נוצן חסא, אמר ליה, האט ער אים טאקע געענטפערט הדרי בי, איך צי צוריק, און איך וועל טאקע מער נישט נוצן די מרירתא, נאר איך וועל נוצן חסא, זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רב רחומי לאביי, האט רב רחומי געזאגט צו אביי, ממאי דהאי מרור מין ירק הוא, ווי ווייסטו אז מרור איז בכלל א ירק, אימא מרירתא דכופיא, קען זיין די תורה זאגט מ'זאל נוצן מרור, איז מרור איז נישט קיין ירק ס'איז נישט קיין וועטשטעבל וואס מ'דארף נוצן, נאר ס'איז אזא ביטערע סארט פיש וואס ווערט גערופן כופיא, אפשר דאס איז די מרור, זאגט די גמרא, דומיא דמצה, אז היות עס שטייט על מצות ומרורים, די תורה איז מקיש מרור צו מצה, דרש'ט מען מה מצה גידולי קרקע אף מרור גידולי קרקע, אזוי ווי מצה קומט פון גידולי קרקע, די זעלבע זאך מרור ממילא קען נישט זיין ס'א פיש. איי פרעגט די גמרא ואימא הירדוף, אפשר דאס הירדוף, הירדוף דאס אזא ביטערע בוים, וואס רש"י זאגט משה רבינו האט עס אריין געווארפן דארט ביי די מים המרורים, אז ס'האט זיס געמאכט די וואסער דארט, ס'געווען א געדאפלטע נס, אז נישט נאר די וואסער איז זיס געווארן, נאר ס'איז גאר זיס געווארן פון א ביטערע בוים, על כל פנים אפשר דאס די בוים, זאגט די גמרא ניין, דומיא דמצה, מה מצה מין זרעים, אף מרור מין זרעים, אזוי ווי די מצה איז א מין זרעים, איז די זעלבע זאך מרור איז א מין זרעים נישט קיין בוים, איי ואימא הרזיפו, אפשר דאס הרזיפו, הרזיפו איז יא א סארט געוויקס א מין זרעים, וואס וואקסט ס'איז גאר ביטער ס'איז א סם פאר בהמות, על כל פנים אפשר איז עס דאס, ענטפערט די גמרא ניין דומיא דמצה, מה מצה שניקח בכסף מעשר, אף מרור שניקח בכסף מעשר, אזוי ווי מצה דארף קומען פון א זאך וואס איז ראוי צו קויפן מיט געלט פון מעשר שני, וואס טייטש מצה איז א מאכל, מיט געלט פון מעשר שני קען מען נאר קויפן א מאכל, איז די זעלבע זאך מרור דארף אויך זיין א מאכל, און די הרזיפו די סם פאר בהמות איז נישט קיין מאכל, און במילא איז אוודאי נישט דאס האט די תורה געמיינט מיט מרור. זאגט די גמרא אבער אמר ליה רבה בר רב חנן לאביי אימא מרור חד קען זיין ס'איז נאר איין מין מרור איין מרור איז כשר אלע אנדערע זענען נישט כשר וואסערע מין די ביטערסטע מין דאס וועט זיין די מרור אבער אלע אנדערע נישט ענטפערט די גמרא ניין מרורים כתיב מרורים איז א לשון רבים און במילא איז עס נישט נאר איין מין איי ואימא מרורים תרי אפשר איז טאקע נאר צוויי מין אבער מער נישט ענטפערט די גמרא דומיא דמצה מה מצה מינין הרבה אזוי ווי מצה קען מען דאך מאכן פון אסאך מינים ס'איז דא דאך חמשת מיני דגן אף מרור מינין הרבה די זעלבע זאך מרור איז דא אסאך מינים וואס מען קען ניצן, און אזוי ווי מען האט פריערט געזען, יעדע ביטערע ירק וואס האט א שרף, און וואס איז א לייכטע גרין איז כשר אויף מרור. זאגט די גמרא, אמר רבה בר רב הונא אמר רב, ירקות שאמרו חכמים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, כולן נזרעין בערוגה אחת. ס'טייטש די אלע ירקות וואס מען האט אויסגערעכנט דא אויף מרור, קען מען אלע איינפלאנצן אין איין ערוגה צוזאמען, וואס טייטש מען קען זיי אלע איינפלאנצן צוזאמען, און מען איז נישט עובר אויף כלאי זרעים, מען טאר דאך נישט איינפלאנצן קיין כלאים,

אבער חזרת מיט עולשין וואס איז ממש צוויי אנדערע מינים, וואס עפעס זאל מען עס מעגן אויסמישן דאך כלאים? איי זאגט די גמרא וכי תימא עסט מען וועלן זאגן כולהו בהדדי קתני להו, אז די אלע מינים דא וואס די משנה רעכנט אויס, און זאגט די משנה מען קען אלע איינפלאנצן צוזאמען, נישט חזרת מיט חזרת גלין דאס ווייס איך אליין, נאר אפילו חזרת מיט עולשין מיט כרישין אלע קען מען איינפלאנצן צוזאמען, דאס אבער זאגט די גמרא קען אויך נישט זיין, והאמר רב, רב האט קלאר געזאגט, זוגות זוגות קתני, אז די משנה מיינט טאקע צו מתיר זיין די זוגות, יעדע פאר מיט זיין פאר, יעדע מין מיט זיין מין וואס האט א אנדערע צונאמען מעג מען, אבער נישט צוויי מינים צוזאמען, נאר וואס דען ענטפערט די גמרא, דאס מ'האט געזען אז די אלע זרעים קען מען איינפלאנצן צוזאמען בערוגה אחת, מיינט נישט מ'קען זיי איינפלאנצן ממש צוזאמען, נאר מאי נזרעין דאמר רב נזרעין כהלכתן, ס'טייטש מ'מעג עס איינפלאנצן אין ערוגה טאמער מ'לאט איבער גענוג א ריווח צווישן די אלע מינים, אזוי ווי די הלכה פארלאנגט כדי טאקע זאל נישט זיין קיין כלאים, דעמאלטס מעג מען. זאגט די גמרא וואס איז די חידוש? כהלכתן, תנינא, דאס ווייס איך שוין אליין, מ'האט דאך בפירוש געלערנט אין א משנה, ערוגה שהיא שישה על שישה טפחים, טאמער איינער האט אזא אין גארטן אזא פלאץ איינצופלאנצן זעקס אויף זעקס טפחים, זורעין בתוכה חמשה זרעונין, ארבע על ארבע רוחות הערוגה ואחת באמצע, קען מען איינפלאנצן אין אזא שטח פינף אנדערע מינים, פיר אויף אלע זייטן איינס אינדערמיט, וואס טייטש די עיקר איז ס'איז אויסגעשפרייט, און במילא ווייס איך שוין אליין אז מען דארף אויסשפרייטן ווען מען פלאנצט איין כל מיני זרעים, און וואס איז די חידוש דא אז דו זאגסט מיר אז מען קען איינפלאנצן די אלע מינים וואס שטייט אויסגערעכנט די אלע מיני מרור קען מען איינפלאנצן צוזאמען טאמער ס'דא א ריווח צווישן זיי? כ'ווייס עס אליין, ענטפערט די גמרא ניין, מהו דתימא הני מילי בזרעים, אבל בירקות לא, קא משמע לן, כ'וואלט ווען געמיינט אז דאס וואס די משנה זאגט אז מ'דארף איינפלאנצן מיט א אפשיידונג צווישן די אלע מינים, דאס איז נאר ביי זרעים, אבער ירקות, וואס ירקות די ווארצלעך גייען אריין סאך טיפער און שפרייטן זיך אויס סאך ברייטער, אפשר דארט איז נישט גענוג די ריווח וואס מ'לאט, נאר מ'דארף לאזן א גרעסערע ריווח. ווייל דארט איז יא דא א חשש אז זיי וועלן זיך אויסמישן, דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, זאגט די גמרא אזוי, למימרא דירקות אלימי מזרעים, לויט ווי דו האסט יעצט מסביר געווען איז איך וואלט ווען געמיינט אז ירקות, וואס ירקות שפרייט זיך אויס ברייטער פון זרעים, דארט וואלט איך געמיינט אז נישט און דאס איז די חידוש, אבער פרעגט די גמרא איז דען אזוי אז ירקות שפרייט זיך אויס די ווארצלעך ברייטער ווי זרעים, והתנן, מ'האמיר דאך געלערנט פונקט פארקערט, די משנה זאגט אין כלאים, כל מיני זרעים אין זורעין בערוגה אחת כל מיני ירקות זורעין בערוגה אחת, ס'טייטש די משנה זאגט קלאר אז דאס איז געשטאנען אז מ'קען איינפלאנצן פינף מינים אין א שטח וואס איז זעקס טפחים אויף זעקס טפחים, דאס איז נאר מיני ירקות, נישט מיני זרעים, איז זעהן מיר אז ירקות האבן קלענערע ווארצלעך פון זרעים, איז וואס זאגסטו מיר דא? ענטפערט די גמרא, מהו דתימא הני מרור, מין זרעים נינהו קא משמע לן, ס'טייטש די חידוש טאקע פון רב איז, אז ווען נישט רב וואלט ווען געזאגט אז מען קען איינפלאנצן דעם מרור כהלכתן וואלט איך געזאגט אז מרור איז א מין זרעים ס'איז נישט קיין מין ירק און במילא קען מען נישט איינפלאנצן די זרעים כהלכתן דאס איז די חידוש פון רב ניין אז ס'איז א ירק און ממילא קען מען עס אזוי אויסשפרייטן א שטח פון זעקס טפחים אויף זעקס טפחים קען מען איינפלאנצן פינף מינים זאגט די גמרא זרעים סלקא דעתך והתנן ירקות ותנא בר קפרא ירקות ותנא דבי שמואל ירקות ווער איז בכלל איינגעפאלן צו זאגן אז מרור איז א מין זרעים קיינער וואלט נישט געהאט אזא טעות מ'האט דאך ביי אונז בפירוש געזען די משנה, די משנה רופט זיי אן ירקות, די ברייתא פון בר קפרא זעט מען קלאר אז די אלע מינים זענען ירקות, די זעלבע זאך אין די ברייתא פון שמואל, און במילא וואלט קיינער נישט געהאט קיין הוה אמינא צו זאגן אז מרור איז א מין זרע, נאר וואס דען, ענטפערט די גמרא, חזרת איצטריך ליה, די עיקר חידוש פון רב איז לגבי חזרת, פארוואס? ווייל סלקא דעתך אמינא הואיל וסופה להקשות, ניתיב לה רווחא טפי, אז היות וואס די חזרת צום סוף טאמער מען לאט עס דארט די חסה און מען שניידט עס נישט אפ האבן מיר געזען ווערט עס הארט און ממילא אז ס'ווערט הארט אפשר דארף מען לאזן א גרעסערע ריווח מער ווי געהעריגע ירקות פארוואס ווייל לאו אמר רבי יוסי ברבי חנינא קלח של כרוב שהוקשה מרחיבין לו בית רובע, האמיר דען נישט געזען די דין וואס ר' יוסי בר' חנינא האט געזאגט אז טאמער איינער האט כרוב קראוט און ס'ווערט הארט דארף מען לאזן א גרעסערע שטח ארום און ארום, א בית רובע דאס איז א גרויסע שטח, ממילא אפשר דא ביי חזרת היות ס'גייט הארט ווערן טאמער מ'שניידט עס נישט אפ דארף מען אויך לאזן א גרעסערע שטח, אלמא כיוון דסופו להקשות יהבינן ליה רווחא טפי, הכא נמי ניתיב לה רווחא טפי וואלט איך געמיינט דא אויך אזוי, קא משמע לן דאס איז די חידוש פון רב אז ס'איז נישט אזוי אז חזרת ס'קען טאקע זיין אז ס'עט הארט ווערן אבער יעצט איז עס נישט הארט ממילא קען מען איינפלאנצן די חזרת מיט אלע אנדערע מינים מיט די געהעריגע ריווח וואס מ'לאט איבער צווישן אנדערע מיני ירקות. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען די משנה, יוצאין בהן, בין לחין, בין יבשין, זאגט די גמרא אמר רב חסדא, לא שנו אלא בקלח, אבל בעלין לחין אין יבשין לא, די דין פון די משנה אז סיי ווען ס'איז פייכט און סיי ווען ס'איז אויסגעטריקנט איז נאר לגבי די קלח, די מיטלסטע חלק פון דעם מרור וואס דאס איז דיק און ס'ווערט נישט ממש ממש אויסגעטרוקנט און דאס קען מען טאקע נוצן סיי ווען ס'איז אויסגעטרוקנט סיי ווען ס'פייכט אבער די בלעטלעך וואס ברגע וואס זיי טרוקנען זיך אויס פארלירט עס די גאנצע טעם דארט זאגט רב חיסדא קען מען נאר נוצן פייכטערהייט און נישט אויסגעטרוקנטערהייט פרעגט אבער די גמרא והא מדקתני סיפא בקלח שלהן מכלל דרישא עלין וואס טייטש לאמיר קוקן די משנה אין די משנה שטייט ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח די משנה רעכנט אויס אלע ירקות און די משנה זאגט יוצאים בהן בין לחין בין יבשין, שפעטער הערשט שטייט אין די משנה ויוצאין בקלח שלהן, איז משמע אז ביז יעצט האט מען נישט גערעדט פון קלח, נאר ביז יעצט וואס האט מען גערעדט פון די עלים אליין די בלעטלעך אליין, און אויף די עלים איז געשטאנען בין לחין בין יבשין, און ממילא פרעגט די גמרא וויאזוי קען רב חיסדא זאגן אז בין לחין בין יבשין גייט נאר ארויף אויפן קלח נישט אויפן עלין, אין די משנה איז דאך משמע נישט אזוי, ענפערט די גמרא, פירושי קא מפרש, די משנה איז מפרש, וואס טייטש כי קתני בין לחין בין יבשין? די משנה זאגט בין לחין בין יבשין, שפעטער זאגט אונז די משנה ווייסט אויף וואס כ'האב גערעדט? אקלח, כ'האב גערעדט אויפן קלח. אבער די עלים די בלעטלעך איז נישט כשר ווען ס'איז אויסגעטריקנט. פרעגט די גמרא מיתיבי א קשיא פון א ברייתא? שטייט אין א ברייתא, יוצאים בהן ובקלח שלהן, בין בלחין ובין ביבשין דברי ר' מאיר, איז קודם כל זעהן מיר קלאר אז ר' מאיר זאגט, אז בין לחין בין יבשין גייט ארויף סיי אויף בהן אזוי איז משמע און סיי אויף בקלח שלהן איז בעצם פון דא אליין איז שוין א קשיא אויף אונזער משנה ווייל מ'וועט שוין זעהן אז אונזער משנה גייט טאקע כשיטת ר' מאיר וחכמים אומרים ברענגט אבער די ברייתא די חכמים קריגן זיך אויף ר' מאיר די חכמים זאגן לחין יוצאין בהן יבשין אין יוצאין בהן חכמים האלטן סתם אזוי אז מיט טריקענע איז מען נישט יוצא במילא קודם כל זעהן מיר אז אונזער משנה גייט נישט כשיטת חכמים ווייל אונזער משנה איז געשטאנען בין לחין בין יבשין עס גייט כשיטת ר' מאיר, און פון ר' מאיר איז משמע אז דאס איז סיי אויפן עלין סיי אויפן קלח, אבער על כל פנים פאר די גמרא פירט אויס די קשיא ברענגט די גמרא די המשך הברייתא, ושווין, סיי ר' מאיר און סיי די חכמים זענען ביידע מודה, שיוצאין בהן כמושין, אז טאמער ס'איז אביסל אויסגעטריקנט איז מען יא יוצא, אבל לא כבושין ולא שלוקין ולא מבושלין, נישט טאמער ס'איז איינגעווייקט אדער אויפגעקאכט אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה, כללו של דבר, כל שיש בו טעם מרור יוצאים בו, וכל שאין בו טעם מרור אין יוצאים בו, טאמער ס'איז דא א טעם פון די מרור איז מען יוצא, טאמער מ'האט עס אויפגעקאכט ס'פארלירט די טעם איז מען נישט יוצא, איז אבער על כל פנים שווער, אז פון ר' מאיר איז משמע וואס אונזער משנה גייט כשיטת ר' מאיר, אז בין לחין בין יבשין גייט ארויף סיי אויף די עלין און סיי אויפן קלח, ענטפערט די גמרא ניין, תרגומא אקלח, מען דארף טאקע זאגן בשיטת ר' מאיר, אז דאס וואס ער זאגט, בהן ובקלח שלהן, בין לחין בין יבשין, אז די בין לחין בין יבשין גייט ארויף אויפן קלח, נישט אויפן בהן, נישט אויף די עלין, און במילא נישט קיין סתירה מיט דאס וואס רב חיסדא האט געזאגט פשט ביי אונזער משנה. זאגט די גמרא ווייטער, מען האט דאך יעצט געזען אין די ברייתא אז ביידע זענען מודה סיי ר' מאיר סיי די חכמים זענען מודה אז מיט כמושין, מיט האלב אויסגעטריקענטע מרור איז מען יוצא, ברענגט די גמרא יעצט א ברייתא אז ס'איז א מחלוקת תנו רבנן, אין יוצאין בהן כמושין, אז די תנא קמא אין די ברייתא זאגט מ'איז נישט יוצא ווען ס'איז האלב אויסגעטריקענט, משום ר' אלעזר בר' צדוק אמרו יוצאין בהן כמושין, ר' אלעזר בן ר' צדוק זאגט מ'איז יא יוצא ווען ס'איז האלב אויסגעטריקנט כשיטת ר' מאיר און די חכמים וואס מ'האט געזען אין די פריערדיגע ברייתא. זאגט יעצט די גמרא בעי רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געפרעגט אן איבעיא מהו שיצא אדם ידי חובתו במרור של מעשר שני בירושלים, צו א מענטש איז יוצא די חובה פון מרור מיט מרור פון מעשר שני אין ירושלים, און די גמרא איז מסביר אליבא דר' עקיבא, לויט ר' עקיבא, וואס רבי עקיבא האט מען געזען אז רבי עקיבא איז מתיר צו נוצן מצה פון מעשר שני אין ירושלים, און פארוואס האט מען געזען? ווייל רבי עקיבא האלט אז אפילו ס'שטייט טאקע ביי מצה בכל מושבותיכם מ'דארף עס קענען עסן איבעראל נישט נאר אין ירושלים, פונדעסטוועגן מצה וואס איז טמא געווארן קען מען דאך אויסלייזן מ'קען עס פודה זיין און עסן אינדרויסן פון ירושלים במילא זאגט רבי עקיבא פאר דעם יעצט מעג מען עס אויך עסן אין ירושלים, און פאר דעם זאגט די גמרא אז לויט רבי עקיבא לא תיבעי לך, לויט רבי עקיבא די איבעיא איז נישט קיין שאלה, ווייל וואס ווייל השתא במצה דאורייתא נפיק במרור דרבנן מיבעיא, ווייל מצה, די חיוב צו מעשר'ן מצה איז א חיוב דאורייתא, מה שאין כן, מן התורה איז מען נישט מחויב אראפצונעמען מעשר שני פון ירקות, מילא מרור, די גאנצע חיוב אראפצונעמען מעשר שני פון מרור איז סך הכל א דרבנן, און ממילא אז אפילו ביי דאורייתא זאגט רבי עקיבא, אז היות טאמער ס'ווערט טמא קען מען עס פודה זיין הייסט עס שוין אז ס'איז בכל מושבותיכם קען מען יוצא זיין די חיוב פון מצה, איז כל שכן מרור וואס מן התורה קען מען דאך סתם אזוי עסן מרור אינדרויסן פון ירושלים, ווייל מדאורייתא איז דאך ס'נישט קיין מעשר שני, איז כל שכן אז מרור פון מעשר שני אין ירושלים וואס איז א דרבנן'דיגע מעשר שני, איז פארשטייט זיך מ'איז יוצא כי תיבעי לך לויט וועם איז יא די בעיא אליבא דרבי יוסי הגלילי? לויט רבי יוסי הגלילי וואס לאזט נישט עסן מצה פון מעשר שני אין ירושלים פארוואס ווייל מ'קען נישט זאגן בכל מושבותיכם אויף דעם איז לויט אים איז אן איבעיא במצה דאורייתא הוא דלא נפיק אבל מרור דרבנן נפיק או דילמא כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון מ'קען זאגן פון איין זייט אז דווקא ביי דאורייתא לאזט נישט רבי יוסי הגלילי אבער ביי דרבנן וואס דאס טייטש מרור וואס מרור מן התורה קען מען דאך סתם אזוי עסן אינדרויסן פון ירושלים ביי דעם קען מען עס נאך רופן בכל מושבותיכם און מילא מרור עט מען יא מעגן עסן ווען ס'איז מעשר שני אין ירושלים, פון די צווייטע זייט קען מען זאגן ניין, אז חכמים ווען זיי זענען מתקן זיי האבן מתקן געווען אראפצונעמען מעשר שני פון מרור האבן זיי עס געמאכט פונקט ווי מן התורה, און ממילא אז מ'פארגלייכט מצה צו מרור, ווייל ס'דא א היקש על מצות ומרורים יאכלו, איז אזוי ווי מצה פון מעשר שני קען מען נישט עסן אין ירושלים, איז מרור פון מעשר שני קען מען אויך נישט עסן אין ירושלים, ווייל נאכדעם וואס די חכמים האבן מתקן געווען מעשר שני הייסט עס שוין נישט בכל מושבותיכם. אמר רבא, ענפערט רבא, מסתברא מצה מרור, ס'איז מסתבר אז ביידע זענען גלייך, און מילא אז לויט רבי יוסי הגלילי טאר מען נישט עסן מצה פון מעשר שני אין ירושלים, טאר מען אויך נישט עסן מרור פון מעשר שני אין ירושלים. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, אין שורין את המורסן לתרנגולים, מורסן דאס איז אזא שאלעכץ וואס איז דא אויף די ווייץ, וואס מען פלעג עס פיטערן פאר תרנגולים, זאגט די משנה מ'טאר עס נישט איינווייקן אין וואסער כדי צו פיטערן פאר תרנגולים פסח פארוואס ווייל ס'איז מחמיץ קען חמצ'דיג ווערן אפילו ס'איז נישט די קערל פון די ווייץ אליין קען עס אויך חמצ'דיג ווערן אבער זאגט די משנה אבל חולטין חולטין מעג מען יא חולטין איז טייטש אז מ'נעמט גאר הייסע וואסער מ'ווארפט אריין די מורסן אין דעם אריין ס'ווערט זייער שנעל אפגעקאכט דעמאלטס מעג מען עס טון דאס מעג מען טון פארוואס ווייל דעמאלטס ווערט עס נישט נחמץ אז מ'קאכט עס גראד אויף ווערט עס נישט נחמץ, זאגט די משנה האישה לא תשרה את המורסן שתוליך בידה למרחץ, א פרוי טאר נישט נעמען מורסן עס איינווייקן און טראגן צו מרחץ, מען פלעגט זיך אפוואשן מיט דעם, פארוואס? ווייל עס וועט נחמץ ווערן טאמער מען ווייקט עס איין, אבער זאגט די משנה דאס די עיקר חידוש, אבל שפה היא בבשרה יבש, מען מעג נעמען מורסן וואס איז טרוקן נישט איינגעווייקט, און זיך אפוואשן די גוף מיט דעם, און ווי רש"י איז מסביר אפילו די גוף איז נאס, דא איז נישט דא קיין חשש עס וועט נחמץ ווערן, זאגט די משנה ווייטער, לא ילעוס אדם חיטין ויניח על מכתו, א מענטש זאל נישט נעמען און קייען חיטן און שפעטער ארויסשפייען פון מויל און עס לייגן אויף זיין מכה אלס רפואה, פארוואס? מפני שהן מחמיצות, ווייל ס'ווערט נחמץ פון די שפייעכץ פונעם מענטש, ס'איז גורם זאל חמצ'דיג ווערן, און במילא טאר מען נישט.